די היינטיגע פרק גייט ווייטער פון די זאכן וואס בצלאל האט געמאכט, אויך דא בערך לויט די סדר וואס אונז האבן געלערנט פריער, קודם די כלים פנימיים וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק, און יעצט גייט מען ארויס אינדרויסן אין די חצר, די ערשטע זאך מאכט מען די מזבח העולה, וואס אנדערע אדער מ'קען עס רופן די מזבח הנחושת, דא שטייט אז עס איז געווען געמאכט עצי שיטים, שפעטער האט מען עס צוגעדעקט נחושת, ס'איז געווען פינף אמות ביי פינף אמות. דריי אמות הויעך, עס האט געהאט קרניים, יא אונז האבן געלערנט, אויך געווען געמאכט פון אים ממנו, דאס הייסט אזוי ווי מקשה, ענליך אזוי ווי מ'האט געזען די קרובים איז געמאכט פון די כפורת, די קרני מזבח איז א חלק פון די מזבח, זעט אויס אזא ספעשל זאך אז מ'זאל נישט צולייגן, נישט אז מ'האט א מזבח און דעם לייגט מען צו הערנער, די הערנער זענען א חלק פון די בנין המזבח. און מאכט ער כלים פאר די מזבח, עס מיינט כלים בעצם פאר די קרבנות, דו האסט דאך נישט כלים פאר די מזבח, עס איז כלים וואס מיט דעם גייט מען פארברענען צו טוהן מיט די קרבנות, דאס איז אויך דא אזוי ווי איך האב געלערנט פריער, חלק פון די מסודר'דיגקייט דא, מען מאכט א מזבח מיט אלע כלים וואס עס דארף זיין, עס האט א מכבר, א מעשה רשת, וואטעווער דעט עקזעקטלי, עס האט פיר טבעות, עס האט בדים וואס מען לייגט זיי אריין אין די טבעות, און דאס איז געמאכט, די גאנצע מזבח איז געמאכט נבוב לוחות, נאך א זאך וואס איך ווייס נישט קלאר וואס ס'מיינט. נאכדעם האבן אונז נאך א זאך וואס איז געווען פריער אין שלא כסדר, דא שטייט עס אין די ריכטיגע פלאץ, מען גייט אינדרויסן פאר די מזבח איז דא א כיור, און ס'דא א חידוש אז ס'איז געווען געמאכט פון וואס? במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד, ווי די מפרשים לערנען בפשטות אז עס מיינט פון די שפיגלעך וואס די פרויען האבן צבאו אזוי ווי לצבוא צבא, זיי האבן זיך צוזאמגענומען פתח אוהל מועד און געברענגט דאס, אינטערעסאנט זייער א אינטערעסאנטע זאך, אלע זאכן לכאורה עס שטייט פריער מען האט געברענגט די נזם און די אלע מיני זאכן וואס יעדער איינער האט געברענגט. און דא שטייט עפעס א ספעציעל אז אויף יעדע זאך שטייט נישט אז ס'איז געווען געמאכט געוויסע זאכן פון געוויסע חלקים דאס איז עפעס די כיור איז געווען געמאכט פון די שפיגלעך אמאל פלעגט מען מאכן שפיגלעך פון נחושת נישט פון היינט מאכט מען שפיגלעך פון גלאז מיט מעטאל דעמאלטס איז עס געווען געמאכט פון נחושת די שפיגלעך און עס אפשר לכאורה די פשט איז מען האט אפשר נישט געמעלטעט אינגאנצן אפשר האט מען סאם האו נאך געקענט זעהן אז ס'איז שפיגלעך פארשטייט זיך ס'איז דא נאך מדרשים וועגן דעם אבער דאס איז א אינטערעסאנטע חידוש און א הוספה וואס שטייט דא. נאכדעם שטייט ער געמאכט די חצר און אויף די סדר וואס אונז האבן געלערנט די זייטן פון די חצר, הונדערט אמה אויף דרום זייט, הונדערט אמה אויף צפון זייט, יעדע איינע מיט צוואנציג עמודים, מיט א די מיט די אדנים פאר די עמודים, מיט די הוקס פאר די עמודים, מיט די חשוקים פאר די עמודים, פופציג אמה אויף מערב זייט, און די פראנט אויכעט פופציג אמה אבער ס'איז פופצן און פופצן, און אינדערמיטן איז געווען די מסך פון צוואנציג אמה, יא. זיי האלטן נאכדעם שטייט דער נאכאמאל דער כלליות'דיגער פסוק אז אלע יתדות איז געווען געמאכט פון נחושת יתדות לכאורה איז דאס אזעלכע נעגלעך וואס מיט דעם האט מען אריינגעהאקט די די קלעים די יריעות פון די משכן אין דער ערד אז ס'זאל נישט אוועקפליען. און יעצט הייבט זיך אן פרשת פקודי ווער ס'האט געמאכט די פרקים האט געהאלטן פאר סאם ריזען אז דאס איז די המשך איך ווייס נישט פארוואס ס'מאכט נישט קיין סענס און אבער מען דארף ס'איז יא א המשך אבער מען דארף פארשטיין די שייכות פון די צווייטע זאך פון די גאנצע מהלך, ס'הייסט נאך וואס זיי האבן געלערנט די מעשה דא גייט דאך אזוי, ס'איז דא די מעשה פון די תרומה וואס די עולם האט געברענגט, וואס מ'האט געמאכט פון דעם, און שטייט נישט פונקטליך וואס יעדע זאך וואס מ'האט געמאכט פון דעם, דא די פקודי המשכן גייט געבן א חשבון, ס'גייט א דין וחשבון א אקאונטינג, וואס מ'האט געמאכט פון די אלע פון די בעיקר פון די זהב כסף און נחושת, און נאכדעם גייט עס גיין ווייטער צו די די פעבריק זאכן די תכלת וארגמן אזוי ווייטער נאכדעם פון דעם גייט מען אריינפארן אין די עשיית בגדי כהונה סך הכל אינצווישן די עשיית המשכן און עשיית בגדי כהונה שטייט די חשבון פון פקודי המשכן דאס דארף מען פארשטיין וואס וואס איז די פשט פון דעם אונז האבן שוין געזען פריער אז עס זעט אויס אז די בגדי כהונה האט עפעס א אנדערע סארט דין וואס איז געווען א גאנצע הלכה פריער ביי די ציווים האט מען געזען אז פארדעם האט מען גערופן בצלאל זעט אויס עס איז עפעס א זייט איז סעיף איז עפעס א מער א מ'דארף שטערקער אזוי שטייט אויך דא כאשר צוה ה' את משה גייט מען זעהן שטייט בעיקר נאר ביי יעדע מאל וואס מ'מאכט די בגדים דאס דארף עפעס א ספעשל פירוש אז מ'זאל עס מאכן ריכטיג די די אנדערע זאכן די די בגדי המ די כלי המשכן די משכן דאס פארשטייט יעדער איינער לכאורה וואס ס'איז מ'דארף נאר געבן א חשבון וואס מ'האט געטון מיט דעם גיט משה רבינו א חשבון קודם זאגט ער ווער ס'האט געווען מיט דעם מיט עבודת הלוים איז געווען איתמר און בצלאל און און אהליאב און זיי האבן געמאכט די אלע זאכן עס שטייט וויפיל זהב התנופה מ'האט געברענגט. און וויפיל כסף, און ס'הייסט די זהב התנופה איז געווען תנופה יעדע איינער לפי מתנת ליבו, די כסף איז געווען אויך די חשבון פון די די תרומה, סאו יעדע איינער דארף געבן א מחצית השקל, עס קומט אויס אזויפיל אדנים, הונדערט אדנים ס'איז איבער געבליבן אביסל, האט מען געמאכט וווים, הגם פריער האט מען געזען די וווים פון נחושת, יעצט זעט מען א חלק זעט אויס האט מען געמאכט פון די איבער געבליבענע אה, כסף און נחושת התנופה ווייטער, תנופה הייסט מתנה, א תרומה בחינם, דאס הייסט נישט איש כמתנת ליבו, יעדע איינער וויפיל ער געוואלט, מיט דעם האט מען געמאכט א גאנצע ליסט פון זאכן, די אדנים, די מזבח, די מכבר, די כלים, און אזוי ווייטער. איז דאס די סדר הדברים, און ס'איז ענליך צו די סדר הדברים וואס איז געווען ביי די ציווי, נאר די חילוק אז דא שטייט די מעשה, ס'איז זייער א וויכטיגע מעשה די נדבה וואס מ'האט יעדע איינער געברענגט, און וואס מ'האט געטון מיט די, ס'איז וויכטיג סתם צו ווייזן די אקאונטעביליטי אז משה מ'האט קיינעם נישט גע'גנב'עט די געלט, ס'איז געווען נאמנות און אזוי ווייטער אבער עס איז אויך מיין איך א וויכטיגע חלק פון די מעשה אז די משכן איז געווען געמאכט פון די נדבות פון די אידן און מען ווייסט פונקטליך די חשבון אזוי ווי די משכן אלעס איז פונקטליך ס'איז דא א שיעור וויפיל אמות און וויפיל דאס איז אויך דא פונקטליך די נדבות איז א גרויסע חלק ס'איז דא באמת דריי מעשות דא ס'איז דא די ציווי ס'איז דא די עשיה און ס'איז דא די נדבות וואס איז אויך א ציווי און עשיה און א חשבון.